זע, ווי אזוי האב איך עס ביז איצט גארנישט געטראכט וועגן דעם? איך גיב אזש א ציטער, פארוואס מיטאמאל אזא געדאנק? איז זי סלאווע אין א סכנה? וואס אזוינס קען געשעהן מיט איר? צי טראכט זי אז עפעס קען געשעהן מיט איר און זי האט מורא?

איינע צווישן דריי הונדערט לייב-אויסגעהונגערטע מענער ארעסטאנטן, און פארוואס עפעס מיטאמאל אזא אויפציטער אין מיר? בין איך פארליבט געווארן אין סלאווען? פארליבט? ניין, איך קען עס נישט זאגן. וואס דען האסט זי ליב?

אדער אפילו אויף א שעה אויף אן אמת צוגעוואקסן צום סטעפ, ווערן א טייל פון אים, ווערן בערגלעך, אזוי אז אפילו גראז זאל נעמען וואקסן אויף אונז, איר פארשטייט, גראז, גראז אין סטעפ, אין סטעפיקן מדבר, מדבר מוז נישט זיין ליידיג, וויסט, מדבר האט דאך אויך אאזיסן, אפשר זענען מיר טיילן פון אן אאזיס?

איך נעם נישט אויף זיך אזא פאראנטווארטליכקייט זאגט יעפימאוו. פארוואס האט ער עס געטון? איך ווייס נישט, ער האט מיך נישט געפרעגט, איך ווייס אפילו נישט ווי ער הייסט. איך הייס יערעמי וואשע בלאגאראדיע, יערעמי, און מענטשן רופן מיך יערעמושקע. ער זאגט עס אזוי אז אלע ארום צעלאכן זיך, אויך אויף דעם אפיציר'ס ליפן באווייזט זיך א שמייכל.

צו זיי, און אַליין נעמט ער ווידער זיך צלמען, צוקלינגענדיק מיט די דינע קייטלעך. אַ שווערע שטילקייט באַפאַלט אַלעמען. אין מיטן פון דער שטילקייט דערהערט זיך אַ דין וויינענדיק געזאַנג פון איינעם פון דער מחנה, אַ טורמע-לידל פון רוסישן אַלט-אַרעסטאַנטישן פאָלקלאָר, וואָס שטענדיק, ווען איך הער עס, צעגייט מיר דאָס האַרץ. אויף אַ בערגל אַן אַלטן, אין סטעפּ גרויס און ברייט,

אין דער הויך שווימען וואלקנס פארביי איבערן סטעפ אזוי פריי אזוי פריי אין דער רגע האט דער זינגענדיגער ארעסטאנט אקוראט ריכטיג צוגעטראפן מיט זיין זינגען.

אויף דעם זאגט סלאווע, איך רעכן גלייך ביים אנקומען צו מיין פונקט אנהייבן זוכן א וועג צו אנטלויפן. אויך איך רעכן אזוי צו טון זאג איך, אבער פארגעס נישט סלאווע, אויב פאליציי כאפט, איז דער ענין ביטער, מען דארף צוריק גיין אויף קאטארגע אויפן גאנצן פריערדיגן טערמין. סלאווע זאגט, צוריק אויף קאטארגע? דער געדאנק אליין נעמט מיך דורך מיט א ציטער, צוריק, ניין, דאָס נישט, איך וועל זיך נישט לאָזן. וואָס מיינט איר, איר וועט זיך נישט לאָזן? פרעג איך, הגם איך ווייס קלאָר וואָס זי מיינט. סלאַווע זאָגט, איר ווייסט וואָס איך מיין? איך וועל האָבן אַ רעוואָלווער ביי זיך.

ביים סאמע גאניקל שטייט א הויכער שטאנג און אויפן שטאנג איז אנגעהאנגען אן אויסגעטריקנטע פונאנדערגעצויגענע פעל פון א ריזיגן סטעפ הירש, און הינטער דעם שטאנג מיט דער פעל אויפן גאניקל זיצט א פיגור. גראד קומט אויס מיין ריי אין דער מחנה אויסצוזעצן זיך כמעט אקוראט אנטקעגן דעם גאניקל מיט די טרעפלעך.

איז א לעבעדיגער מענטש וואס זיצט פארטאן אין זיך, אינגאנצן פארטאן אין זיך ווי אין א טראנס צושטאנד, קוים קוים גיט ער ווען א פינטל מיט אן אויג און אמאל א ריר מיטן קאפ, זיין פנים מאנגאליש, שארפער ארויסשטרעק פון זיינע קינבאקן, א שיטער בערדל פון דינע הערעלעך, אנגעטאן איז ער אין ארומנעמעדיגן בגד וואס פארדעקט זיין קערפער ביז ארונטער. אונזער מחנה

ער זיצט דער שאַמאַן זיצט ווי אַ מלך איבערן גאַנצן סטעפּ, און מיר, אַ מחנה פּלוצלינג אָנגעקומענע אַרעסטאַנטן, אַזוי פיל פּענימער, אַזוי פיל רייען, מיט דעם טרויער פון וואָגל, פון קייטן, פון קאַרצערס, פון ווער ווייסט וויפיל רוסלאַנדס, פון ווער ווייסט וויפיל פעלקער,

דער שאַמאַן זאָגט, די חיה איז נישטאָ מער אין דער פֿעל. די פֿעל איז אַ ריינע. די זון האָט זי אויסגעטריקנט. די פֿעל איז אַליין פֿול מיט זון, און די חיה, וואָס איז געווען אין דער פֿעל, איז שוין מער נישט קיין חיה. וואָס מיינט דער מנוחהדיקער מאַן מיט דעם צו זאָגן, פֿרעג איך. דער שאַמאַן זאָגט,

אויף אייך איז מיר א חידוש, זאגט יעפימאוו, מילא א דיכטער פארשטיי איך נאך, ער ווערט שנעל באווירקט, פאלט אריין אין התפעלות. סלאווא ענטפערט מיט אויפהייטערונג, און אויב אויך איך וויל זיין א דיכטערין, פארגינט איר מיר נישט? דא מישט זיך אריין אונזער קאנוואויער און בעט אונז אפרוקן זיך פון דעם שאמאנ'ס שוועל, ווייל אנדערע וועכטער דערביי

אפגעפאלן. אמת, די פיאטעס שטעכן שוין נישט אזוי ווי פריער, דערפאר קומט אויף אלץ א ווייטאג אין די קני, אמאל שטארקער אמאל שוואכער, אבער ער האלט אן. אמאל נעמט זיך אונז דוכטן אז נישט מיר גייען נאר מיר קריכן, נישט נאר מיר, אויך די קאנוואיער אזוי אויך, זיי זעען אויס ווי זיי וואלטן קוים קוים געשלעפט די פיס,

טאָן דערצו קאָן איך גאָרנישט, אויסער איין זאַך, נישט דערשרעקן זיך און נישט מאַכן קיין וועזן דערפֿון. מיר איז נאָר אַ שאָד, וואָס איך קאָן מער דורך די נעכט אַפֿילו קיין הנאה נישט האָבן פֿון שמועסן מיט מײַנע מיטגייער. די נאַרישע בלינדקייט וואַרפֿט מיך אַרײַן ווי נאָר עס קומט נאַכט אין אַ טעמפּער צעטומלעניש אַזאַ, אין אַ מין

הערט, עס איז אזוי געווען, מיר זענען געזעסן זאלבעדריט אין א קליינער קאטארגע קאמער, מיר האבן נאך געטראגן די קייטן אויף די פיס, דאס איז געווען אין אנהייב טויזנט נײַן הונדערט אַכט, א יאר און א האלבן אן ערך נאך יעדן איינעמ'ס פאר'משפט ווערן, איידער די אדמיניסטראציע האט אונז אריבערגעפירט אין דער קליינער קאמער

אן אוקראינער סטודענט, ביידע זענען געווען אסאך עלטער פון מיר, קארלאוו א יאר צוויי און דרײַסיק, אלטמאן שוין א יאר פֿערציק, כמעט אינצווייען עלטער פון מיר. אלעקסאנדער אלטמאן האט פיגורירט אין טורמע ווי א גרויסער טעארעטיקער, ווי א פיינער רעדנער, א מענטש מיט אסאך וויסן, א קענער פון שפראכן, און דער הויפט